אינמיטן דרינען קומט אריין ברײַנדל די זאָגערן, װאָס די מאַמע האָט זי געשיקט אויף דעם הייליקן אָרט רײַסן קבֿרים און מעסטן פֿעלד. אריינקומענדיק, קושט זי דרײַ מאָל די מזוזה און לויפֿט גיך צו דער מאַמען פֿאַרװײנט, פֿאַרכליפּעט מיט טרערן, זאָגנדיק איר מיט אַ ניגון פֿון די קינות, איך האב געבעטן די באבע יענטע די מומע זעלדען זאלן א ליכטיגן גן עדן האבן זענען געווען כשר'ע יידענעס, דעם טאטן, דעם זיידן ר' שעפסלען און די גאנצע משפחה, איך האב אויך געבעטן די אלטע רעבעצן די צדקנית איר זכות זאל אונז ביישטיין, זיי זאלן זיך מיען, דער וואס לעבט אייביג וועט דערהערן זייער תפילה, ער איז דאך א טאטע, רחום צדיק ישראליק וועט אם ירצה השם זיין געזונט. מען האט אים בעדארפט פרואוון אויסקייקלען נאכאמאל מיט אייער און אויסגיסן פון וואקס, דאס איז אים געקומען פון א דערשרעקעניש. פאר א יארן האט ער זיך געמאכט אלץ דאס אייגענע טאקע מיט דעם ברודער מלמד'ס זון. קרוינע האט אים באלד אויסגעקייקלט מיט אייער און ווי מיט די האנט צוגענומען. וואס מאכט ער איצט ציפע? נישקשה, זאגט דער בעל שם, אן סכנות, ס'איז אים געקומען פון א דערשרעקעניש איז דאס אים געקומען, זאגסטו בריינדל א טעות אין די זאכן בין איך א מבין, דאס איז געווען זייער ארבעט, בריינדל, זייער מלאכה, איר מעגט פרעגן די ערל'טע, זי איז מבין כל דבר, מיר האבן שוין עפעס אויך איבערגעהאקט עסקים אין אונזער לעבן. פּראַװדאַ, ברײַנדעלע! האָט די אַלטע גויע געזאָגט און צוגעשאָקלט מיטן קאָפּ, שאָ פּראַװדאַ, טאָ פּראַװדאַ, עטאָ איכניע דילאָ טראַסצאַ איך מאַטערי. איך װײס אסור נישט, װוּנדערט זיך די מאַמע און רעדט װי אין דער װעלט אַרײַן, פֿון װאַנען קומט אים אַזעלכע װילדע געדאַנקען? נישט אַנדערש טאַקע, קלער איך, אַז דאָס איז פֿון זײַנע ביכלעך, װאָס ער האָט אַרײַנגעלײגט אין דעם גאַנצן קאָפּ זײַנעם. נישט איינמאל האב איך אים געזאגט ישראליק צו אלע רוחות יענע ביכלעך, א שיינע ריינע כפרה דער גאנצער עקזאמענט און פארשלאג דיר נישט דעם קאפ מיט אזעלכע נארישע ביכלעך מיט אזעלכע משוגענע מעשות א קאטאוועס א לאנגע צייט כסדר אויף א קול אריינ'חזר'ן א מעשה עפעס מיט א גביר מיט א גיבור וואס האט אויסגעראמט זעקס און דרײַסיק שטאלן פון פערד א מעשה פון א סאלעוועי א ראזבויניק אויך מיט א בארימטן ריצער וואס פלעגט אויסטרינקען א ירדן מיט בראנפן און אויסרייסן גרויסע דעמבענע ביימער אזוי גרינג ווי א האר. מעשה'ס פון א מכשף קאשטשיי און עפעס פון א באבע יאגע וואס האט געקערט די וועלט און וואס זייערע פערד האבן גערעדט ווי מענטשן. מעשה'ס פון א שטיפמעמע וואס האט איר שטיפזון פארשטעלט אין א צאפ, און אזעלכע מעשה'ס פון דראקעס, געשלעג, מלחמות, מכות, צרות ופורעניות. און איך ווייס נאך וואס, וואס דען? גוט קען פון דעם נישט ארויסקומען. סטייטש מאמעלע האב איך געזאגט, אין אונזערע ספרים שטייען דען נישט געשריבן אזעלכע מעשה'ס? ווייניג האסטו מיר אליין דערציילט, און ווייניג האב איך מיך פון אנדערע אנגעהערט דערציילנדיג אויך אזעלכע מעשה'ס, און נאך מעשה'ס פון וואווקלאקעס און פון גלגולים. און מתים וואס גייען ארום אויפן עולם התוהו און מעשות מיט רוחות, קליפות מיט קליינע קינדער, מיט חתנים, כלות וואס זענען אריינגעפאלן צו די כת ליצנים. וויפיל געבראטענע הינער האבן אידן ביי אונז שוין געהערט קרייען פאר זיך אויף דער פאלומעסיק? וויפיל קעלבלעך, וויפיל קי, וויפיל אקסן, ביקעס, פערד און אייזלען האבן פון דער העלער הויט זיך צעוויינט און געבעטן תיקון? וויפיל אזעלכע האבן שוין די בעלי שמות מתקן געווען און זיי געבראכט צו קבר ישראל? מי מנה עפר יעקב? וואס איז דאס פאר א ווערטער? האט די מאמע מיט שרעק זיך אנגערופן און געמיינט אז איך רעד ווידער פונעם וועג. הא? וואס הייסט דאס אזוינס מנה? הונדערט מיט צוואַנציק יאָר זאָלסטו מיר לעבן, ציפּעלע, כאַפּט זיך אונטער בריינדל מיט אַ זיס שמייכעלע פֿאַר תּענוג, וואָס זי קען אַצינד אַרויסווייזן, אַז זי איז אַ וואוילקענעוודיקע. נישקשה, נשמה מיינע. דאָס טייטש מנה, ווער קען איבערציילן? עפֿר די ערד, דאָס מיינט מען די קברים. יעקב, וואָס מען האָט אָנגעמאַכט בײַ יעקב, דאָס מיינט מען די ייִדן, וואָס הייסן יעקב. דאָס איז דאָך אַ פּסוק אין צאינה וראינה. און דער רבינו בחיי זאגט, וואס ער זאגט מכח גלגולים האט דער בעל שם זיך אריינגעמישט אין שמועס, שווער איך ביי בארד און פיאות אז מיר אליין האט זיך שוין געטראפן אין מיין לעבן אסאך גלגולים ארויסצוטרייבן, איך האב זיי אליין געהערט שרייענדיג איך זאל אזוי הערן שופר של משיח. סטײַטש, גילגול! סטײַטש, גילגול! האָט ברײַנדל געזאָגט מיט אַ פֿאַרפֿרומט פּענעמל. סטײַטש! דאָס שטײט דאָך אין דער תּורה! דאָס איז זײער געװײנטלעך! װאָס דאַרפֿט איר מער? אָט האָט איר אײַך קבצנסקער גילגול! די גאַנצע װעלט האָט אין זײַן צײַט מיט דעם גילגול געקלונגען. שאַ, ברוך מזכּיר נשכחות! באַ אונדז האָט דען זיך נישט געטראָפֿן אַ מעשׂה מיט אַ שװאַרצן קאָטער? דאס איז געווען א דריי יאר נאך מיין חתונה מיט דעם צווייטן מאן עליו השלום, פונקט אין דער צייט ווען איך בין פארגאנגען אין טראגן מיט מיין חאצקעלע זאל געזונט זיין. איך געדענק דאס ווי היינט אז מען האט דענסטמאל געלאזט אויסרופן אין אלע שולן דער עולם זאל גיין זען ווי מען טרייבט דעם גלגל און מעוברת'טע טארן נישט גיין קוקן. דו הערסט, מאַמע-לעב? האָב איך צו איר זיך אָנגערופֿן. דו הערסט, װאָס דער בעל-שם און ברײַנדל זאָגן? עט, כ'לעבן, ישׂראליק, ענטפֿערט זי עפּעס אָן לשון, אונדזערע, להבֿדיל, זענען עפּעס אַנדערש. עט, װוּהין דו פֿאַרקריכסט? עט, עט, װי קען מען אַזעלכע פֿאַרגלײַכן? יענץ איז אין דער טומאה, און דאָס איז אין דער קדושה, להבֿדיל. אמת ציפה ווי איך טראג בארד און פאות, האט דער בעל שם צוגעבאסעוועט דער מאמען, א גוטע תירץ כ'לעבן ציפה, אזוי איז טאקע דער אמת בנאמנות. נו, א שא ווי קאזשעטע? האב איך א זאג געטאן צו דער אלטער גויע ארויסזעענדיג אז עס איז אומזיסט די רייד, מען וועט מיך נישט הערן. ווין מאיע פראווא, האט זי געענטפערט און געשאקלט מיט דער קאפ, עטאָ איכניע דילאָ, טראַסצע איך מאַטערי. ס'מאַכט זיך אַמאָל, אַ מענטש חלומט זיך עפּעס, און אַז ער שטייט אויף, איז פון דעם חלום קיין זכר נישט געבליבן. שפּעטער אָבער, אַז ס'גיט אים אַ קלאַפּ אין מח עפּעס ווי אַן אָפּקלאַנג פון דעם חלום, לאָזט עס אים נישט רוען, ביז וואַנען ער דערמאָנט זיך נישט אָן אים אינגאַנצן, און דאָס אייגענע האָט זיך געטראָפן מיט מיר אויך. די עטליכע ווערטער וואס די מאמע האט מיר דערציילט אויפן וואונק האבן מיר געפיקט אין קאפ, איך זאל מיר דערגיין די איבעריגע זאכן וואס האבן עפעס געשוועבט פאר מיר מטושטש, ניט לאזנדיג אנצוכאפן זיך אין מח. אין א צייט ארום איז מיר אלסדינג קלאר געווארן. אין דער מאַמעס קלייט האָט געדינט אַ משרת נאָך פֿון בחורווייס אָן. אַצינד שוין אַ באַטאָגטער ייִד מיט אַ באָרד, אַ ייִד מיט אַלע גענג און אַ משרת מיט אַלע פּאָסטעמקעס. געהייסן האָט ער סענדערל שלנו, אונדזער סענדערל. דעם סענדערל האָט דאָס שטאַרק געהאַרט, וואָס איך בין אַראָפּ פֿון וועג, אָפּגעבנדיק זיך מיט נאַרישע זאַכן. און מיין גאנצע אויפפירונג איז נישט לכבוד פאר אזא געהויבענע משפחה לויטער יחוס ווי מיינע. און וואס נאך? ער האט אין דערינען געזען אויך א פתיחת הכבוד, טאקע פאר זיך אליין. ווי דער שטייגער איז פון משרתים, וואס נעמען זיך איבער מיט דעם כבוד פון זייערע בעלי בתים, און ביי איטליכער געלעגנהייט האט ער זיך געזוכט מיט א שטאך צו טאן, נאר דאך מיט א מאס. דאס מאל האט אים די מעשה מיט מיר א שרעק ווי אויפגעבראכט אויף מיר. סטײַטש, האָט ער געזאָגט, ער זאָל אונדז אַזױ פֿאַרשװאַרצן דעם פּנים, אײנמאָל אַז מיר האָבן זיך צעװערטלט, און ער האָט געװאָלט באַװײַזן מיר, װי װײַט די אַפּיקורסות האָט מיך פֿאַרפֿירט, איז ער שױן אַרױס מיט דער גאַנצער שפּראַך, געשטראָפֿט, דערצײלנדיק מיר די מעשׂים מיט אַזעלכע װערטער. אַרױסגײענדיק אײנמאָל אױף דעם הױף, איז איר אַנקעגן געקומען אונדזער הױכער גאַלאַגאַנסקער האָן, וואשע בלאגאראדיע, זאגסטו צו אים און נעמסט אראפ דאס היטל, איר זענט א גווארדיעץ, טראגט שפורן און שיינע פעדערן, די וועלט האלט פאר אייך א געבילדעטן, פאר זייער א פארשטענדיגן, נאר זייט מיר מוחל וואס איך וועל אייך זאגן, אייער אויפפירונג איז כ'לעבן עפעס נישט אזוי שיין. זינט איר וואוינט ביי אונז הערט מען נישט מער ווי איר שרייט פילדערט און שלאגט זיך, דאס מיט דעם, דאס מיט יענעם, אלץ פאר ווייבער, פאר נארישע זאכן. קארג ליבעס פירט איר אלע טאג, ווילט איר נאך ביי דעם אנדערן זיין איינציגע אויך צוגנעמען. וואס א שטייגער האט איר געהאט ערשט צו יענעם שלימזל'ניק? פארוואס זענט איר געגאנגען מיט אים אויף א דועל און האט אים פארוואונדעט? אט אויף דערויף האט איר שפארן איינער דעם אנדערן אן אויג זיך ארויסגענומען. און דאס הייסט ביי אייך כבוד, האנער, ביי דעם געמיינעם עולם הייסט עס פשוט רציחה, א רחמנות כ'לעבן אויף אייער ווייב, זי נעבעך פלאגט זיך, פירט זיך דארט ארום מיט אייערע קינדער, איר ווילט צו זיי אפילו קיין שמעק ניט טאן, לויפט גאנצע טעג נאך אנדערע און האט אין זינען נארישקייטן. הער גאנז, הער אינדיק, געפעלן מיר, כ'לעבן בעסער, די וועלט האלט זיי פאר נאראנים, פאר פראסטאקעס, זיי פירן זיך אבער אויף גאנץ ארנטליך, זענען געטרייע טאטעס און מפרנס ווייב און קינדער ווי גאט האט געבאטן. אין פארגלייך מיט זיי טויגט איר כ'לעבן וואשע בלאגאראדיע טאקע אויף כפרות. אוועקגייענדיג פון דעם האן דערזעסטו אונזער קוה מיט דער קעלבל לעבן צעבער פאלאווע. דו האָסט מיט זיי זיך געוויטעט זייער שיין. אַ, מאַדאַם קו, זאָגסטו, ווי גייט עס? וואָס מאַכט אייער ווערטער געמאַל, הער ביק? אייער אַנצוג, מאַדאַם, געפֿעלט מיר זייער. ער איז אי שטאַרק, אי שיין. דער עק, וואָס שלעפּט זיך אייך הינטן נאָך, איז הײַנט די נײַסטע, די לעצטע מאָדע. ער פּאַסט זייער די דאַמען. גאַנץ שיין כ'לעבן, אײַער מאַן האָט פֿון אײַך באַקומען הערנער. אויך זייער א שיינע מתנה כ'לעבן עס מוז אים שטארק הנאה טון, למאי איז ער תמיד אזוי באשעפטיגט? מען מוז מיט א ווייב אמאל ארויסגיין שפאצירן און אינאיינעם מאכן וויזיטן, וואס דען זאל א דאמע טון? איר האלט א פנים מיט יענע מאדאם קו אז נקבות זענען נישט באשאפן געווארן צו ערנסטע ארבעט ווי די מענער, וואס פאר א פנים האט עס א שטייגער אז א שיקסע טרייבט אן? יא האט איר שוין באקאנטשאפט געמאכט מיט אונזער האלענדערקע? אך, זייער א שיינע א דיקע דאמע, אויסלאנד איז טאקע גאר עפעס אנדערש. הער ביק איז דאכט זיך מיט איר א נאנטע שמעלקע. געניסן זיי אביסל קאנפיטור, האסט דו יא געוויזן אויף דעם צעבער? געניסן זי מאדאם און גיט אײַך אײַער פֿרײַלן, שעמט זיך ניט, פֿרײַלן קעלבל! זייער גלײַך מאַדאַם קו, װאָס איר האַלט אײַער פֿרײַלן תּמיד לעבן אײַך. װאָס קוקט אַרױס פֿון די דאָזיקע, װאָס מען גיט אָפּ ערגעץ אױף דער האָדיװלי. אַ גענאַרטע זאַך, כ'לעבן! רעדט מען שױן בעסער אײַער פֿרײַלן שידוכים? שעמט זיך ניט, פֿרײַלן! נישקשה, דאָס איז אַ באַקאַנטע זאַך. קעלבל איז אַ גוטע, אַ כּשרע, װי די מאַמע. איך זאָג אײַך חלילה נישט קײן קאָמפּלימענט, טאַקע נאָר דעם רײנעם אמת. גראד דענסמאל וואס דארף זיך מאכן, קומט צו אונז מיט א וויזיט ר' טעמפל מיט דער פרוי און מיט די טעכטער. כאפסט דו נישט הי געדאכט דעם צעבער, טראגסט אים געשווינד אין זאל אריין, שטעלסט אים אנידער פאר די געסט און מאכסט צו זיי אויף גיך צו עסן פאלעווע. שוין א צייט כ'לעבן זאגסטו די קי אויסצומעלקן און זיי צו פארטרייבן. ביז וואנען איז דער שיעור אזוי זיך ארומשלעפן? ביי אונז אין דער באלעבאטישקייט גייט עס עפעס צו גאר אן א טאלק. דו קענסט דאך דיר משער זיין ווי אלע זענען געבליבן געפלעפט און ווי איטליכן איז געווען אויף דעם הארצן. מען האט דיך געשווינד ארויסגעפאטערט. פלוצים הערט מען א געשריי, מען לויפט ארויס און מען זעט, פינסטער איז געווארן איטליכן אין די אויגן. אין שטוב שטייט ר' איציק וואלף אונזער פיינע בריאה א קאטאוועס א גבאי וואס אלסדינג אין דער שטאט איז אין זיינע הענט און מען גלייבט אים אויף נאמנות. דו שטייסט אקעגן אים און שרייסט, ניט הי געדאכט מיט אזעלכע ווערטער מישטיינס געזאגט וואו אונזער קהל פירט אינגאנצן. אבי מען באקומט שוין דעם בוק, דעם קהל'ישן צאפ, לאזט מען אים אפ און קיינער קוקט זיך אויף אים מער נישט ארום. וואס טוט אבער אזא צאפ? ער גייט מייסטנס אין קלויז, דארט איז זיין מקום מנוחה. ער לעקט זייט מיר מוחל די ווענט, באברעט זיך אין שמות, שפרינגט אויך אין גערטנער מיט א גאנצער חברה ציגן, כאפט זיך שטילערהייט אריין צו איטליכן אין שטוב, קוים קערט מען אוועק די אויגן שטעקט ער אריין די מארדע אין א מאלטער, אין א קעסטל אדער אין א פושקע און מאכט א שאדן.

חרפות ביז יענס האסטו אונז אנגעטון מיט דיינע מעשים, אזעלכע שיינע לייט כשר'ע מענטשן האסטו געמאכט פאר בהמות, איי איי איי, לאזט אויס סענדערל, אנכאפנדיג זיך פארן קאפ, עס זאל זיך עפענען א גרוב, וואלט מיר לעבעדיגערהייט אין איר אריין.

די ייִדן אין מײַן שטעטל האָבן מיך געהאַלטן פֿאַר אַן אַפּיקורס, געקוקט אויף מיר קרום, מיך אויסגעווייכט, נישט געוואָלט שטיין אין מײַנע ד'-אמות. גענוג וויי איז דאָך דעם עלנטן אין דער פֿרעמד, נעבעך, נאָר וויי און ווינד איז נאָך פֿיל מאָל מער יענעם, וואָס איז עלנט בײַ זיך אין דער היים. דאָרטן, אין דער פֿרעמד, קען דער עלנט קיינעם נישט און קיינער קען אים נישט.

ענטפערט אים יא אמאל איינער מיט א האלב מויל, אזוי אונטער א נאז, זעט דאס אויס ווי ער שענקט אים א ווארט, טראכטנדיג דערביי ביי זיך, נא, און גיי דיר צו אלדי רוחות. ווען איך זאל ווי פריער געווען זיצן טאג און נאכט פארשפארט ביי מיר אין צימער איבער מיינע ביכער, וואלט איך אפשר די לאגע מיינע צו זיין פון עולם פארהאסט נישט אזוי שטארק געפילט. אצינד אבער, אז צוליב דער שלאפקייט מיינער, נישט דא געדאכט, בין איך געצוואונגען געווען ווייניגער צו לערנען און אמאל טאקע אויף א צייט אינגאנצן אוועקלייגן דאס לערנען. אט דענסמאל פלעג איך עס גוט פילן, ווי פינסטער און ביטער מיר איז, פון אייגענע און פון פרעמדע אפגעריסן צו זיין, נישט אהין און נישט אהער. די מאַמע מײַנע האָט זיך שטאַרק געערגערט, װאָס מיט מײַן אױפֿפֿירונג און מיט מײַן גאַנצן באַנעמען זיך מײַנעם בין איך אַװעק אין אַ זײַט פֿון אַלע ייִדן אין שטעטל. דאָך האָט זי זיך געהיט נישט צו זאָגן מיר אַ קרום װאָרט, כּדי דערמיט ניט צו קרענקען דעם מיוחד אירן, און דערפֿאַר איז די ליבשאַפֿט מײַנע צו איר פֿאַרגרעסערט געװאָרן נאָך מער, און ווען מיר איז נישט גוט געווען אויפן הארצן, פלעגט עס מיך ציען, ציען, אויסגיסן פאר איר מיין ביטער געמיט. אוי מאמע, נישט גוט! קלאג איך מיר פאר איר אמאל אין א שווערע מינוט, נישט גוט א מענטשן צו זיין אליין. די מאמע מיינע טוט זיך א כאפ, דערהערנדיג עס מאכט זי צו מיר מיט א שיינענדיג פנים פאר פרייד, האסט מיך מחיה געווען זונינו, ערשט טאקע האט מען דערפון גערעדט, מען זאל געווען דערמאנען משיח'ן וואלט ער געקומען, איך זעה דערינען באשיינפערליך דעם בעסטן סימן אז דאס וואס איך האב דיר אצינד צו זאגן איז פון דעם אייבערשטן טאקע. איך בין זיכער אז היינט וועסטו מיך שוין גאר אויסהערן. דאס מזל דיינס זאל דיר פון היינט אן, אוי הלוואי רבונו של עולם, אנהייבן צו שיינען אזוי ווי דער ליכטיגער מארגן שטערן, הער זשע מיין זון, היינט האט מען מיר פארגעלייגט א שידוך פאר דיר, אבער גאר א טייערן, א כלה א גאלד, א שיינע, א רייכע אויך. גענוג, גענוג, בעט איך דער מאמען, זי אבער הערט נישט, און שיט מיט שבחים טאקע אלץ ווייטער. אויך געלט אסאך, מתנות, צירונג, גאלד און זילבער, בריליאנטן, א שיינע גארדעראבע, קעסט, אלצדינג כדרך הנגידים. ווער גייט האלב טון די דרך היין? ווער גייט נישט האלב טון די דרך היין דארף מען זיי נישט באשטיין אלץ צדיקים דרך היין. אלצדינג כדרך היהודים, ווי ביי יעדן טאקע, שריי איך אויס אריינפאלנדיג איר אין די רייד. אלע מעשות עולם הייבט זיך עס אן כדרך הנגידים און דער אויסלאס איז ווי געווענליך כדרך הקבצנים. קינדער א זעסל, דלות, א ביטער לעבן, מלמדות, בטלנות, מעקלעריי, א געבויגן רוקן, א בוקן זיך, א קניען, א זאגן מודים, א פאלן תחנון, א לעבעניש, עלינו לשבח, טפו! לשבח, לשבח, לשבח און לשבח! גענוג זאל שוין זיין, גענוג! מאכט די מאמע אפשפרינגענדיג צוריק א דערשראקענע. עפעס א מבול פון ווערטער באהיט זאל מען ווערן. שא, שא, איך וועל שוין מער נישט רעדן. ווען דו זאלסט נישט געווען אנהייבן וואלט איך קיין ווארט נישט געזאגט. דו מיט דיין מויל אליין האסט אקארשט געזאגט ווי אין פסוק שטייט, ניט גוט צו זיין א מענטשן אליין. דער טייטש, ניט גוט א מענטשן צו זיין אן א ווייב. עי, מאמע, דאס האב איך נאר געזאגט אקעגן דעם וואס איך געפיל מיך דא איינער אליין דערווייטערט פון אלע מענטשן. דו ישׂראליק, דו אַליין האָסט זיך דערווײַטערט פֿון לײַטן. דו גײסט דאָך אין זײער וועג נישט. אויב דו ווילסט, קענסטו דאָך די זאַך פֿאַרריכטן. אפשר אַ בעל-תּשובֿה ווערן? ראָטסטו מיך, מאַמע? צוריק אַ בטלן זײַן מיט אַלע פּאָסטעמקעס פֿון די בטלנים אונדזעריקע? טאָן אַזוינס, וואָס אַקעגן דעם פֿאַרשטאַנד און דעם ווילן מײַנעם, און זײַן כּל-ימי אַ שוטה, כּדי שוטים זאָלן פֿון מיר צופֿרידן זײַן? ניין, מאמע, דערמיט וועל איך מיך נאך ערגער מאכן. א מענטש וואס טוט קאפויער זיין פארשטאנד, קאפויער זיין ווילן, דער איז א גארנישט. ערגער פון א נבילה. דאס איז נישט אויף אידן אליין, נאר בכלל אויף אלע מענטשן געזאגט געווארן. די מאמע שווייגט, קוקט אויף מיר פארזארגט, שאקלנדיג מיטן קאפ, און זיפצט. מיר איז שטארק אנגעזאלצן אויפן הארצן, און איך קלאג מיך פאר איר פאר גרויס צער. וויי מיר מאמע וואס דו האסט מיר גאר געבוירן, אן אומגליקליכער, א פארהאסטער זיין ביי א וועלט מענטשן. ביטער איז מיר פון אייגענע, פון אידישע קינדער, און ביטער איז מיר פון יענע, פון די נישט אייגענע. די האסן מיך דערפאר וואס איך בין נישט אזא איד ווי זיי ווילן.

אנטקעגן אזאן אומגליק האלט איך עס פאר א דער גרעסטער שולד טון אלע מיטל וואס נאר מעגליך. א מענטש וואס מען נעמט אים ארויס פון כלל מענטשן, וואס מען דערנידעריגט דעם מענטשליכן ווערד, גאט'ס מתנה אין אים, וואס מען פאקט אים אריין אין אן ענג ארט ווי א פויגל אין שטייג נישט צו רירן זיך פון דאנען אהין, און ביי אים איז עס עט גארנישט. אָט אַזעלכע וואָלטן עס פיל גלייכער געווען, אַז ער זאָל גאָרנישט געבוירן ווערן אויף דער וועלט. איך בין אַ מענטש, מאַמע, איך לעב און וויל לעבן. עס גלוסט זיך מיר אַרויסגיין פון דער ענגשאַפט און לעבן מיט לייטן גלייך אין גאָטס גרויסער וועלט, טאָן וואָס נאָר מעגלעך איז, אַז דער יידישקייט זאָל מיר נישט שאַטן און די לאַגע מיינע צו פאַרבעסערן.

וועל איך באקומען באזונדערע זכיות, צווישן זיי דעם זכות ארויס פון דער ענגשאפט פון דעם תחום און פראנק און פריי זיך באוועגן אויף דער גאנצער וועלט. נו מילא, ווילסט א פנים, זון מיינער, צו דיינע מעשיות, טאג ווי נאכט שוויצן איבער דיינע ביכער, זאגט די מאמע, זארגנדיג זיך פאר דעם געזונט פון מיין גוף און פאר דער רואיגקייט פון מיין נשמה. אוי, דיינע ביכער, דיינע ביכער,

אויך מען באצאלט פאר א קופעצטווא פון וועלכע גילדע עס איז, און דאס גיט דעם אידן דאס רעכט צו זיצן דארט אין דער וועלט צו וועלכע עס ציט דיר אזוי שטארק. אוי וויי איז יענעם וואס אים שטייט ביי דעם זכות פון געלט און נישט זיין אייגענער זכות. א רעכט וואס קומט דורך געלט איז א שאנדע אי צוגלייך דעם וואס ער גיט עס אי פאר יענעם וואס באקומט עס. פע, איך וויל עס נישט, און מסחר האב איך בכלל פיינט.

און דאס וואס דו זאגסט א שיין פון א בעל מלאכה, ס'טייטש מאמע ווי קומט צו מיר מלאכה, נישט איך קען זי, נישט איך ווייס זי. מלאכה איז נישט אזוי נייטיג, האט מיר איינגערוימט די מאמע, דער עיקר איז דער שיין פון א בעל מלאכה, דו פארשטייסט? א קרים מיטן נאז האט געדינט פאר אן ענטפער אויף דער מאמע'ס ווערטער וואס האבן מיר נישט געשמעקט. כאטש אייגנטליך איז דא א היתר אז עס גייט אין לעבן אריין אויפצוטון אן אייבער-סברה, ווי צום ביישפיל אן עירוב מען זאל מעגן טראגן אן עיסקא אויף צו נעמען פראצענט וכדומה. א היבשע וויילע האב איך געשוויגן פארדרייענדיג די נאז, דערנאך בין איך ארויס מיט דער שפראך, קורץ און שארף. איך ווייס נישט מער ווי א דיפלאם פון אוניווערסיטעט, און דעם דיפלאם מוז איך זעהן צו באקומען מיט מיין גאנצן כח, איך וועל נישט רוען ביז איך וועל אים האבן, איינמאל פאר אלעמאל, איך וויל לערנען! לערנען די תורה דיינע, מישטיינס געזאגט, אוי דיין תורה, אט זי נעמט דאך ביי דיר צו דעם גאנצן כח דיינעם, ישראל! דאס ליידיגגיין שוואכט מער אפ דעם כח און מאכט אים אויס מענטשן. די מאַמע, װאָס זאָל זי טאָן נעבעך, האָט מיר נאָכגעגעבן, נאָר מיט אַ תּנאַי, איך זאָל מיר באַשטימען אַ צײַט אױף לערנען, אַ צײַט אױף שפּאַצירן גײן, אױף שלאָפֿן, און אױך אױף אַזעלכע זאַכן, צום אָפּהיטן דאָס געזונט. בײַ אַ געזונטן קערפּער איז דאָ אַ געזונטע נשמה. בכן, האָב איך אין אַ גוטער, מזלדיקער שעה צוריק זיך גענומען צו די ביכער, לערנענדיק גאַנץ געשמאַק מיט אַ סדר, אַקוראַט װי פֿריִער. ביז וואנען עס איז געקומען די צייט פון עקזאמענס. דאס אכטע קאפיטל. א מאמע'ס הארץ איז א נביא. אין א שיינעם פרימארגן וועסנע צייט איז פארפארן צו אונזער הויז א בויד, וואס אין איר האב איך באדארפט פארן קיין דניעפראוויץ אפצוארבעטן דארטן מיין עקזאמען. די מאַמע איז געװען זײער אומעטיק, די אױגן האָבן איר נישט געטריקנט פֿון טרערן, אַלץ געװײנט און אױף מיר געקוקט, געקוקט און װײַטער געװײנט. װײן נישט, מאַמע! האָב איך זי געבעטן און אַלײן טאַקע זיך אױך צעװײנט. עס איז מיר עפּעס שרעקלעך שװער געװען אין דעם האַרצן. װײן, כ'לעבן נישט, מאַמעניו! איך פאר דאך נישט אוועק גאט ווייסט וואוהין און אויף וואס, איך מוז שוין דאך איבערקומען דעם טאנץ, האב אזויפיל געארבעט, אזויפיל געהארעוועט, גאט וועט העלפן, איך וועל דערגרייכן מיין וואונטש, איך וועל קענען פארדינען מיין ברויט בכבוד און זיין לייטן גלייך. דענסמאלט מאמעניו וועסטו פון מיר נחת האבן, וויין כ'לעבן נישט, וויין נישט מאמעניו. אך ישראליק האט זי געענטפערט, עס איז דיר גרינג אזוי צו זאגן, א מאמעס הארץ אז עס וויינט קען מען עס אזוי גרינג ניט אייננעמען ווי א קינד, עס וויינט נישט אומזיסט. עפעס שפירט עס, עפעס שמעקט עס אזעלכעס אן וואס קיינער קען עס מיט דעם שכל ניט פארשטיין. איך בעט דיך ישראליק, טאמער וואלט פארט א סברה געווען דו זאלסט נישט פארן, צו וואס זאלסטו זיך אין די יארן אזוי נעבעך פלאגן?

הלוואי זאל דאס נישט זיין אויף צרות אונז און כל ישראל, קינדער זאלן פון די עלטערן נישט אפגעריסן ווערן, איך בעט דיך בלייב אינדערהיים, שווער איז מיר זייער שווער צו שיידן זיך מיט דיר. דער בעל עגלה איז אריינגעקומען אין שטוב, פארנומען אלע מיינע זאכן, און האט דערמיט אן עק געמאכט פון מיין שמועס מיט דער מאמען, מיר האָבן ביידע וויינענדיק זיך געקושט און געזעגנט. איך האָב מיך אַריינגעשטופּט אינעווייניק אין דער בויד און אַוועקגעפאָרן. לאַכט אייך, איר היינטיקע אויפגעקלערטע, לאַכט אייך פון וואָס איר ווילט, נאָר לאַכט נישט, איך בעט אייך, דערפון, אַז אַ מאַמעס האַרץ וויינט נישט אומזיסט. כל זמן איר שווייגט און קענט מיר נישט ענטפערן, וואָס איז אַזוינס לעבן?

אז א מאמע'ס הארץ פילט און טרעפט, איר טארט נישט, איר האט נישט דאס רעכט צו לאכן, אויב איך זאג אז מיין מאמע'ס הארץ האט געוויינט נישט אומזיסט, דער עקזאמען איז מיר נישט געראטן. עס שאַדט אָבער נישט צו וויסן, ווי אַזוי און וואָס מיר האָט נישט געראָטן. דעם טאָג, וואָס איך האָב מיך באַדאַרפֿט עקזאַמינירן, בין איך דווקא געווען באַהאַרצט און האָב נאָך פֿון קוראַזש וועגן אויך אויסגעטרונקען אַ גלעזל בראָנפֿן, הגם איך טרינק קיינמאָל נישט. נישקשה, האָב איך געטראַכט, גאָט וועט העלפֿן. וואס האב איך מיך אזוי צו שרעקן? איך האב דאך צו טון מיט געלערנטע, איידעלע מענטשן, מסתמא וועלן זיי זיך באגיין מיט מיר דעליקאט, פיין, אזוי ווי געלערנטע באדארפן צו טון, און דערמיט וועלן זיי מיר אונטערגעבן שטארקייט. נאר אוי וויי, קומענדיג צום עקזאמען האב איך באלד אראפגעלאזן די נאז. די לערער זענען געזעסן אנגעטון אין מונדירן מיט מעשענע קנעפ, און געקוקט אויף מיר אזוי שטרענג, אזוי בייז, גלייך ווי איך האב גע'גנב'עט אדער געקוילעט א מענטשן, זיי האבן געקוקט אזוי ווי אין יענע צייטן א סטאנאווי וואס דער ערשטער ברוך הבא איז ביי אים געווען איז קודאווא יא ציבי פאספארט מאיש, צו וואס דאכט זיך זאלן לערער, וואס זייער עסק איז צו מאכן פון אונז פון אונזערע קינדער מענטשן מיט שכל און מיט געפיל,

וואס איר ווילט זאגט אייך עפעס, קען מען זיך נישט פארשטעלן סאקראטעס, פלאטאן, אריסטאטעלס וכדומה אין אזעלכע קנעפלעך מיט אזעלכע זויערע מינעס און פינסטערע צורות. עס פארשטייט זיך אז פון זייער ברוך הבא האב איך באלד פארלארן דעם קוראזש און האב שוין נישט געוואוסט וואס מיט מיר טוט זיך. אויב דאס טאקע מיינט דער פסוק האבן די לערער דערלאנגט זייער וואונטש וואס דערלאנגען הייסט. מיין קאפ איז שוין געווען פארשלאגן. באלד דערויף האט זיך געווענדעט צו מיר עפעס א לערער מיט אזא מינע ווי ער רעדט: אויך מיר א מענטש. איך בין עס דער גרויסער קאפ דער אפענער מח. איך פרעג, פארשטייסטו? איך, איך פרעג, דרך ארץ, עזות. מיט אזא מינע האט צו מיר געווענדעט און מיר מכבד געווען מיט א פסוק פון דאנען פון דארטן ביז מען איז ארויף אויף א מעשה אקוראט אויף דער באבע יאגא. איך האב מיך פארדרייט, פארפלאנטערט, פארקראכן קיין בויבעריק. די לערער האבן מיר אנגעטאן כבוד, מיר געשענקט א געלעכטערל, שוין מיט א פרייליכע מינע, און דערמיט איז געווארן אן עק פון מיין עקזאמען, אן עק פון מיין גאנצער מי,

עס רעדט זיך נאָר אַזױ שלאָפֿן. דער שלאָף האָט פֿון מיר זיך אין גאַנצן אָפּגעטאָן, און איך פֿלעג צוברענגען שרעקלעכע נעכט, װאַרפֿנדיק זיך אױף מײַן געלעגער פֿון אײן זײַט אױף דער אַנדערער. קױם האָב איך צוגעמאַכט אַן אױג, זענען פֿאַר מיר װי פֿון דער ערד אַרױסגעװאַקסן עפּעס װילדע געשטאַלטן, געקוקט אױף מיר בײז מיט זױערע מינעס, און עס האָט זיך אָנגעהױבן אַ שפּיל, די גוטע שפּיל, ס'איז געקומען א קאמעדיע אין וועלכער איך פלעג זיין דאס כפרה הינדל. קוקן ווי א האן אין בני אדם, וואס פאר מיר נישט צו וויסן פון בני אדם דעם טייטש וואס בני אדם הייסט אזאנס, און פילן עפעס דריי איך מיך דריי איך מיך אין דער לופטן געבונדן אויף אלע פיר ווען מען שלאגט מיט מיר כפרות. איינמאל האב איך בשעת אזא שפיל א קריי געטון, עפעס נישט מיט מיין קול. און האָב פֿון מײַן קרײ זיך אַלײן דערשראָקן, אַזױ איך בין נישט טױט נישט לעבעדיק, אַראָפּגעשפּרונגען האַסטיק פֿון מײַן געלעגער און אַרױסגעלאָפֿן צעקאָכט אין דערױסן. עס האָט זיך מיר געדאַכט, מע לױפֿט מיר נאָך אין אײן קול, װוּ איז ער ערגעץ? כאַפּט אים! לויפנדיג אזוי הענדום פענדום אין איין אטעם, שלאג איך מיך אן פלוצלים אין עמיצן עפעס און דערפיל ווי א קאלטע האנט האלט מיך אייזן פעסט. אנטקעגן מיר גיב איך א בליק, שטייט אן אלטע באבע, א דארע, אן א לויט פלייש, נאר הויט און ביין. אויף דעם ארט פון די אויגן זענען צוויי טיפע לעכער, באברעמט מיט א שמוציג געקנייטשטע הויט ווי ירכע פון א מיאוסע משונה קאליר, דאָס מױל אָפֿן ביז צו די אױערן, אָן אײן צאָן, לײדיק, װיסט, נאָר װאָס דאָס צינגל אינעװײניק װאַרפֿט זיך, קרימט זיך, צאַפּלענדיק װי אַ װאָרעם אין זײַן גריבל. אױפֿן אָרעם הענגט איר אַ קױש מיט גרױסע לעבעדיקע ראַקעס, װאָס קריכן אומגעלומפּערט אײנע די אַנדערע אױף די קעפּ, מאַכנדיק מיט די הערנער װי די צװאַנגען.

א קאלטער שווייס טרעט מיר אויפן לייב ארויס און עס ווערט מיר איבל נאר צום חלש'ן. איך טוה מיר אן א כח, גיב מיר א ריס פון ארט און לאז מיך לויפן ווי א דולער. די באבע יאגע האט אויף מיר אנגעמאכט אזא אימה אז איך האב לויפנדיג מיך ארומגעקוקט אין אלע זייטן שטארק היטנדיג זיך זי זאל מיך נישט באגעגענען.

קומען די לאַנגע נאָזנדיקע אין זײער רו אַרײַן. פֿון יענער צײַט אָן האָב איך אָנגעהױבן אַלץ טאַפּן זיך בײַ דער נאָז, באַהאַלטן זי זיך װי װײַט מעגלעך פֿאַר גרױס סכּנות. דאָס נײַנטע קאַפּיטל. ער האָט זי װידער דערטאַפּט. שפאצירנדיג איינמאל אויף דער גאס, דערזע איך פון דערווייטנס ווי פאליציילייט שלעפן עפעס א מין בהמה און שלאגן זי טויט שלעק. לויט מיין שולדיגקייט ווי איינער פון דער חברה צער בעלי חיים באדארף טאן, האב איך מיר באלד געלאזט גיין צו דער פאליציילייט בעטן אויף איר רחמים אז איך בין צוגעקומען נענטער און א קוק געטאן האט מיר באשלאגן א קאלטער שווייס. דאָס איז זי מיט די בײנער, מיט דער קאָלטענעװאַטער פּאה, מיט דער גערגעלע, מיט דעם קרומען צוקאַרדאַטשעטן רוקן, דאָס איז זי, זי, מײַן אַלטע, מײַן דאַרע, מײַן בידנע שקאַפּע. פֿאַר װאָס, פֿרעג איך די פּאָליצײ-לײַט, פֿאַר װאָס שלאָגט איר איר אַזױ, אַ לעבעדיקע באַשעפֿעניש נעבעך? נישט דײַן עסק, טראָג זיך װײַטער, זלידניע! כ'בין אַ חבֿרה-מאַן פֿון די חבֿרה צער-בעלי-חיים, איר פֿאַרשטײט? מיר פירן זי אין פאליציי, ענטפערן מיר די פאליציילייט מיט א האלבן מויל. פארוואס קומט נאך שלאגן? אן א קלאפ האט דאס פירן עפעס קיין פנים נישט, אזוי ווי א חתונה אן קלעזמער, ענטפערן זיי מיט שפאט. עס איז דאך אבער א צער בעלי חיים, טוט איר דען נישט וויי אז מען שלאגט זי? ס'טייטש איר שלאגט דאך א נפש, א מענטשליכע נפש. וואו? וואס?

און באנוצנדיק זיך מיט זייער גוטסקייט, האב איך זיי א פרעג געטאן שוין ווי א גוטער באקאנטער, אָט דאָס באשעפעניש, מיט וואס האט זי זיך עס פארזינדיקט? די בהמה דארף זיך ניט אומשלעפן אין שטאָט, על פי דין דארף זי ליגן אין שטאל ביי זיך. למאַי אַנדערע שלעפּן זיך אַרום אין די גאַסן דאָ? אָט װאָס האָבן מיר דאָ צו רעדן? אַזױ הײסט מען און אָט אַזױ טוען מיר. איבעריקנס, אַז דו שטעלסט זיך דאָ אַזױ אַרױס, זאָג, אפשר איז עס דײַן קליאַטשע? כ'האָב געװאָלט באַלד ענטפֿערן, יאָ, זי איז מײַנע, די קליאַטשע איז מײַנע, גראָד אָבער האָב איך אױף איר אַ קוק געטאָן, און עס האָט מיך מיאוס פֿאַרדראָסן, װי אַזױ זי שטײט זיך רויִק, אָן אַ פּיצל געפֿיל, גלייך ווי דער גאנצער שמועס גייט זי ניט אן, גלייך ווי ניט זי מיינט מען, די וואנט מיינט מען, גלייך ווי זי טראכט זיך, נו מילא, אז מען באליידיגט מיך, אז יענע מאכן חוזק, וואס זשע הארט עס מיך? אדער גלייך ווי זי טראכט גארנישט, טאקע פשוט גארנישט. עס ליגט איר נישט מער אין זינען, נאר ווי דערטאפט מען ערגעץ עפעס אנצושטאפן די קישקע. פאר פארדראס האב איך שוין געוואלט זאגן ניין זי איז נישט מיינע, מיר געהערן זיך כלל נישט אן, האב געוואלט א שפיי טון און אוועקגיין, נאר באלד האט זיך מיר אנגעכאפט ביין הארצן אזוי אז מיט פייער האב איך א זאג געטון, מסתמא איז זי מיינע. וואס טויג דא אסאך צו ברייען פון מיין גאנצן שמועס דערנאך מיט די פאליצייסקע, קורץ איך האב מיך מיט זיי אויסגעדונגען, באצאלט, אפגעבן זייערס און אויפסגעלעזט די קלאטשע פון זייערע הענט, נאר באופן איך זאל זיי ארויספירן פון דער שטאט. אויב אבער זי וועט זיך פאפאדען נאכאמאל פאר זייערע אויגן, מעג איך מיר ריכטן אז דענסמאל וועט מיר שוין קאסטן טייערער. כ'האב געהאלטן ווארט. און נישט לאנג געטראכט לאז איך מיך מיט דער שקאפע אין וועג אריין. שטעלט אייך פאר פאר מיין לאגע אויף דער וועג, ערטערווייץ גריבערדיג מיט שטיינער און מיט דערנער, גיי איך שלימזל צופוס מיט א קלאטשע. איך פלאג מיך, ארבעט איבער די קרעפטן, גיי פאראויס, און זי קוים וואס זי שלעפט זיך, קוים וואס זי הייבט א פוס, דאס איז נאך גוט, צו צייטן פארשטרויכלט זי זיך, שטעלט זיך אנידער, כאטש האק זי און בראק נישט פון דעם ארט. זי נעמט זאגאר אראפ פון דעם וועג און וויל פארקריכן ערגעץ אין א בלאטע. וואס טוט מען מיט איר? וואס פאר איין עצה גיט מען זיך דא? איך נעם זי אן ביי דער טשופרינע און שלעפ זי מיט גוואלד. איך ווער אבער מיד זי שלעפנדיג און גיי אפ מיט שווייס. עס רייסט מיר אויס דאס הארץ זי צו שלעפן. רחמנות, עס מוז איר וויי טון. שלעכט, זייער א שלעכטער עסק. איך שטעל מיך אנידער מיט פארלייגטע הענט, שטארק אנגעברוגזט אויף איר, און ביטל חלומות. פע, כ'לעבן! זאג איך אנגעדרודלט, עפעס ווי גלאט אזוי אין דער וועלט אריין. איך האב מיך נישט געריכט כ'לעבן זי זאל מיר אנטון אזויפיל צרות, אזויפיל לייד פאר מיין פריינטשאפט, פאר מיין גוטסקייט. איך קריג מיך דאָ פֿאַר איר אַזױ, האַמפּער מיך און נעם מיך פֿאַר איר אָן. איך פֿאַרװאַרף פֿאַר איר אַ גוט װאָרט, בעט זי װי עס איז אָפּ מע זאָל זי שױן אַזױ מיאוס ניט באַהאַנדלען, און גײ צוליב צו איר צו פֿוס פֿאַר אַ בעטלער, כּבֿוד שױן אין אַ זײַט, לײג אַנידער מײַן געזונט און פּײַניק מיך דאָ אַזױ,

איך זאָג איר, גײ! שטעלט זי זיך אָפּ פֿון הינטן. איך שרײַ, גײ מיט דעם װעג! קריכט זי אין בלאָטע. איך, אַדרבה ואַדרבה! און זי, אַלץ קידער װידער, אַלץ קאַפּױר. אַדרבה, איז דאָס רעכט, איז דאָס שײן! טפֿו! נאָר אַ געלעכטער, כ'לעבן! איך װײס זײער גוט, זאָג איך, נאָכדעם װי איך שװײַג אַ ביסל, טײטנדיק מיט אַ פֿינגער גלײַך איר אין פּנים,

לאז מיר די צונג זיך צוקלעפּן צום גומען, אייב איך וועל דיר זאגן, טראָג, אייב איך וועל דיר דערלאַנגען אַ שמיץ, בידנע שקאַפּע, לאז מיר אָפּדאַרן מיין רעכטע האַנט, באַטראַכט זיך נאָר גוט. אַזוי רעד איך צו דער קליאַטשע מיט פייער, אַזוי טענה איך און זאָג איר אַ דרשה פון דעם גאַנצן האַרצן, איך וויין פּשוט ווי אַ קינד פאַר ווייטאָג, און זי שטייט זיך, שטשיפּעט גאַנץ קאַלטבלוטיק גראָז ביי דער זייט פון דעם וועג. וואס טוט מען? וואס הייבט מען אן? טענות העלפן נישט, דרשות טויגן נישט, עס איז נישט צו מאכן, נישט מיט בייזנס, נישט מיט גוטן, אוועקווארפן זי לאזט מיך דאס הארץ נישט, עפעס האב איך אויף איר שרעקליך רחמנות און עס ציט מיך צו איר ווי א מאגנעט. איך נעם זי ווייטער ביי דער טשעפרינע און שלעפ זי אויף גאט'ס באראט ווי ווייט איך קען, איך בעט גאט לאזן ווייניגסטן נישט דורכפארן קיין פרעמדע מענטשן און לאזן זיי נישט לאכן פון מיר און פון מיין קליאטשע, לאזן כאטש פרעמדע נישט זען וואס צווישן אונז גייט פאר, לאז עס כאטש בלייבן בסוד, כאטא פאקרישקע. דאס געבעט אבער איז נישט מקוים געווארן, צום אומגליק האבן זיך באדארפט א שאט געבן פארשוינען פון אלע זייטן, אי פון נידערן, אי פון געמיינעם גראד מענטשן, איטלעכער האט דורכפארנדיק אויף אונדז געטייטלט מיט די פינגער, געזאגט א ווערטל און געלאכט. דער האט געזאגט, וואו האט איר עס דערטאפּט אזא לעבעדיקע קליאטשע? אזא כשר'ע מציאה! יענער, וואס האלט איר זיך יונגערמאן נעבן אזא שלימזל? גייט אייך אייער וועג און לאזט די נבילה אייערע צופרידן. וואס דולט איר אייך אומזיסט א קאפּ, איר וועט מיט אזעלכע גארנישט מאכן.

דערווייל איז אונטערגעפאלן די נאכט, דער הימל איז געווען איבערגעצויגן מיט א שווארצער כמארע, ערטערווייז ס'האט געבליצט און די קליאטשע האט אלץ געמאכט די פריערדיגע אנשטעלן. איך האב זיך געהיילט, געוואלט אנציען ערגעץ אויף א נאכטלעגער, און דעריבער האב איך אויף מיר גענומען צו שלעפן מיין שלימזל מיט אלע כוחות. נאר הערט אבער א מעשה. אַז איך האָב זי שטאַרק צוגעטאָן, האָט זי זיך אױפֿגעשטעלט, גאָר דיבאָם, געענטפֿערט קוממיות און געבריקעט, הע, הע, טראַכט איך, דו בריקעסט זיך? דו װילסט מיר שלאָגן? טאָ האָב זשע דיר אַ גוטע נאַכט, שלאָף זשע דיר אַלײן. איך װעל מיר אַװעקגײן, װעל איך פּטור װערן פֿון אַלע צרות, װעל פֿאַרשפּאָרן פֿאַרשװאַרצט צו װערן און צו זײַן צום געשפּעט, צום געלעכטער, אינאײנעם מיט דיר. באַלד אָבער האָב איך צוריק מיר באַטראַכט. הע, הע! דו בריקעסט זיך, דו ביסט אין כּעס, װילסט מיר שלאָגן? גאַנץ גוט! מסתּמא הײבסט דו אָן צו פֿילן, מסתּמא אַרט דיך, און אַז עס אַרט דיך און דו הײבסט אָן צו פֿילן, איז דאָ אַ האָפֿענונג, אַז דו װעסט אין מירצעשעם קומען צום שכל, און דענסטמאָל װעסט זײַן גאָר עפּעס אַנדערש. מיט גרויס ליבשאַפֿט האָב איך געהאַלזט, געגלעט מײַן קליאַטשע און זי פּאַמעלעך, פּאַמעלעך געפֿירט, ביז מיר זענען געקומען צו אַ גרויסן געדיכטן וואַלד, אַהינצו זענען מיר אַרײַנגעגאַנגען אויף נאַכטלעגער. דאָס צענטע קאַפּיטל. וואָס מיט ישׂראליקן האָט זיך פּאַסירט די נאַכט? אונטער אַ הױכן אַ גרױסן בױם האָבן מיר בײדע זיך געטאָן אַ װאָרף שטאַרק מיד און אָפּגעשװאַכט פֿון אַזאַ ביטערע רײַזע, נישט פֿאַר אײַך געדאַכט. עס האָט געטאָן אַ בליץ, גלײַך װי דער הימל האָט זיך געשפּאָלטן און אָפּגעטוקט די װעלט מיט פֿײַער. באַלד דערױף האָט אַ הילך געגעבן אַ דונער און זיך אָפּגערופֿן אַרום און אַרום מיט שרעקלעכע קולות, װי פֿון טױזנטער האַרמאַטן. עס האָט זיך אױפֿגעהױבן אַ שטורעמװינט. ער האָט משונה געפֿײַפֿט, געװײנט, געהײַלט, װי הונגעריקע װעלף, גלײַך װי עס האָבן דעם טאָג זיך אױפֿגעהאַנגען הונדערט מכשפֿים. דער אַנטשלאָפֿענער װאַלד האָט זיך אױפֿגעכאַפּט שטאַרק דערשראָקן. עס האָט זיך אױפֿגעכאַפּט איטלעכע גרעזעלע, איטלעכס צװײַגעלע, איטלעכס בלעטעלע. אלע האבן גערעשט, געפילדערט, געפלוידערט אויף אלערליי קולות און פארמישטע לשונות. סאראקעס, ווארונעס און סאוועס מיט זייער גאנץ פעקל האבן אויך צוגעקרעכצט, צוגעשפילט א וויינענדיגס. יעדער באזונדער האט געקרעכצט, געזיפצט, געשריגן, איינער דעם אנדערן מבלבל געווען, ביז א שלאקס רעגן האט מיט אמאל איטליכן פארשטאפט די מיילער. שרעקליך אזא נאכט אין וואלד, שרעקליך, שרעקליך. איך שפאר מיך צו, איינגעהויקערט און צענטן צום בוים. דער רעגן וואשט מיך א שרעק, עס ציטערט מיר דאס לייב, און צווישן די דונערן קלינגען מיר אין די אויערן יענע געטליכע קרעפטיגע ווערטער אין תהילים, ותגעש ותרעש הארץ ומוסדי הרים ירגזון. עס וויגט די ערד זיך שטורעמט אונטן, עס ציטערן פון בערג די גרונטן, קראך! קראך! אָט וואַלען זיי זיך איין, וויבאַלד ער קומט אין כעס אַריין.

מיט אַ קלאָרער ווײַסער גריווע אויף דעם טונקל-געפֿלעקטן האַלדז. פֿון די נאָזלעכער פֿון מויל פֿליִען אים ביסלעכווײַז פֿײַערדיקע בליצן מיט אַ ציק הין און הער. דאָס איז ער, דער כּרובֿ, אויף וועלכן עס זיצט רײַטנדיק אַ שרעקלעך גרויסער העלד, אַ גיבור, אין אַ פּורפּל קלייד, מיט לאַנגע גרײַז-גרויע לאָקן און מיט אַ לאַנגער געקרײַזלטער באָרד, ריין, ווײַס ווי זילבער. נאָך אים ציט זיך אַ גאַנצע מחנה ריזן, עוג מלך-הבשנס, גוג-מגוגן מיט אַלערליי חיות, וועלכע איר ווילט, אַלע מיט ערנסטע פּענעמער, אַלע עפּעס פֿאַרטראַכט, אַלע איילן, יאָגן זיך פֿלינק, דער גוטער יאָר ווייסט וווּהין, און לאָזן נאָך זיך איבער אויף הימל אַ בלויעם לויטערן שטעג. די לבנה שטעקט פון צווישן די וואלקן ארויס א שטיק קעפל און קוקט זיי נאך פון דערווייטנס מיט אפשיי, ווי אן עלטסטער בשעת ער פארט דורך אין זיין ארט א גרעסערער פריץ פון אים. די ביימער בייגן אן די קעפ, בוקן זיך מיט גרויס דרך ארץ, האבן א פנים ווי די אפגעשמיסענע, תרבות, שא, שטיל, און פון גרינעם בלעטער-מאנטל קאפען זיי טראפנס וואסער, קאפ, קאפ אויף דער ערד, קאפ, קאפ אויפן קאפ. אָ הייליגער גאט לאז איך ארויס א געשריי און פאל כורעים אויפן פייכטן נאסן גראז. א ווילד משונה קול עפעס ווי א היילן פון א הונט, א מיאוקען פון א קאץ און א ברומען פון א בער לאזט זיך פלוצלונג הערן פון ערגעץ אנווארפנדיג אויף מיר אן אימה אז איך בין פארציטערט געווארן און א שטעל געגעבן זיך אויף די פיס. שווער צו זאגן צי די קולות זיינען פון פיר פארשיידענע חיות, צי אפשר איז דאס איין חיה וואס שרייט אין פארשיידענע קולות. נאך א וויילע, און א גערויש פון טריט לאזט זיך הערן פון ווייטענס, ווי איינער גייט אין וואלד איבער טרוקענע בלעטלעך און צובראכענע צווייגלעך. איידער נאך איך האב צייט געהאט באוואפענען זיך מיט א שטיק האלץ וואס וואלגערט זיך דארט אויף דער ערד. טוט אַ בלישטש אויף מיר פֿון דער טונקלקייט אַרויס אַ פּאָר אויגן ווי די לאַמטערנעס, און צוגלייך טאַקע טוט זיך אַ ווייז אַ קאָפּ, אַן אָפֿן מויל, אַ רויטע צונג, שאַרפֿע שפּיציקע שניי-ווייסע ציין, באַלד דערויף אַ גאַנצער גוף, און פּוץ אַ גרויסער וואָלף פֿאַר מיר, אַ שרעק אָנצוקוקן אים, אַ ברום, אַ שפּרונג, און איך בין אין די לאַפּעס. איך בין געווען ווי אַ מויז צאַפּלענדיק זיך אָן אַ נשמה בײַ דער קאַץ צווישן די נעגל.

אַ גרױסער פּענכער, אַן אָנגעפֿילטער מיט אײַז, זיצט, װי אַ קרױן פֿון קריסטאַל, מיר אױפֿן קאָפּ. און משרתים אין די װײַסע בגדי כּהונה באַדינען מיר מיט גאַנצן כּוח. מען זעצט מיך אַרײַן אין אַ בעטל פֿון מירמלשטײן און מען לאָזט אױף מיר אַ שטראָם עפּעס פֿון אַ מין װאַסער אַזעלכעס. די מאַמע מײַנע שטײט לעבן מיר אין מײַן מחיצה, דער בעל-שם און די אַלטע גױע, להבדל, איך זע דאָרטן, עס שײַנען זײ די פּענעמער, די אױגן טריפֿן זײ טרערן פֿאַר פֿרײד, צוזעענדיק דעם כּבֿוד, װאָס מען טוט מיר אָן. איך קװעל אָן קוקנדיק אױף זײ, און זײ קװעלן אָן קוקנדיק אױף מיר. נאָר אַן אָנקװעלן, אָבער אָן אַן אױפֿהער, אַ שטענדיקע פֿרײד מיט אַ שײַנענדיק פּענעמל אָן אַן עק, איז מיר געװאָרן דערװידער. פע, נאר צום ברעכן. גלייך ווי א מאכל פון האניג, צוקער מיט לאקריץ אינאיינעם. אזעלכער וואס האלט שטענדיג אין איין הנאה האבן, איז דאכט זיך אזא שוטה, וואס קיין גרעסערן פון אים איז שוין גארנישטא. אויך די קרוין איז מיר געווארן לעסטיג אויפן קאפ. ווער איך אין כעס, מאך צו די אויגן, כדי נישט אנצוקוקן די שיינענדיגע פענעמלעך מיט דעם שטענדיגן הנאה האבן, און ערשט שפעט אין דער נאכט האב איך געכאפט א דרעמל. איינגעדרעמלט בין איך געווארן אויבן, און אויפגעכאפט האב איך זיך שוין אונטן ערגעץ אין א וועלדל, עפעס נעבן א הייל, באדעקט מיט גרויסע צווייגן, סכך פון אלטע ביימער. נישט וויסנדיג ווי איך בין ארויף אהין, נישט ווי איך בין אראפ אהער, קוק איך מיר ארויס פון צווישן די צווייגן, און זעה עפעס א פרייען פלאץ. אינדערמיט א פיען, אין וועלכן עס שטעקט א מעסער און עס בלישטשעט אקעגן דער לבנה. א וואלף לויפט שפרינגענדיק הין און הער, און באלד האב איך דערקענט, דאס איז יענער וואס האט פריער מיר געכאפט. ער לויפט און קומט נאנט צו צום פיען, באטראכט אים שטיל ברומענדיק און לויפט ווידער אוועק, גלייך ווי ער לערנט זיך שפרינגען. און צום סוף איז ער געבליבן שטיין, מעסט אויס די ווייטקייט צווישן אים און צווישן דעם פיען, גארט אן זיינע לענדן, טוט זיך א פלינקער לאָז און שפּרינגט אריבער איבער דעם מעסער אויף יענער זייט, און דארטן איז ער געפאלן מיט א קלאפ, אויסציענדיג זיך ווי גרויס ער איז אויף דער ערד. ברוך דיין אמת, האָב איך געזאָגט מיט פרייד, געפּגרט דער וואָלף. שטיי איך אויף און גיי טאן דעם בר-מינן זיין רעכט, אפשינדן אים די הויט. ערשט אויף דר'ערד דארט ליגט גאר אויסגעצויגן עפעס ווי א מענטש, א געזונטער, א רויטער, מיט א געזונטן קארק, א גרויסע בארד מיט א טשופרינע, א נאז, נאר א קירבעס, זיצט פארטיפט אין פנים צווישן די אויגן, א קאפ ווי א לאדעשקע, און זעט אויס ווי א שיכור ביים אויסניכטערן זיך. דערזעענדיג דאס האב איך מיר דערמאנט אין דעם וואס חכמים געלערנטע זאגן אין זייערע ביכער איבער וואלקעלאקעס וואס זענען מכשפים און מכשפות וואס פארווארפן זיך אין וועלף און נעמען צוריק אן דערנאך א מענטשליך פנים. פונקט טאקע ווי דער דאזיגער האט אצינד דא געטון. און נישט נאר פאר וועלף אליין קענען מענטשן זיך פארווארפן, נאר זיי פארווארפן זיך אויך פאר הינט און פאר אנדערע חיות רעות, מזיקים און פאר מיני מיאוס'ע שרצים אזיני. איך רייב אן די הענט מיינע אין גראז ווי דער דין איז, און צי גוט אראפ דאס היטל אויפן קאפ, און מאך א ברכה מיט גרייס כוונה, ברוך שנתן מחכמתו לבשר ודם. יענער בן אדם זעט ווי איך שעפּטשע שטיל מיט אַ פֿאַרקרימט פּנימל, און מיט אויגעלעך פֿאַרגלאָזטע צום הימל, האָט ער אַ קוק געטאָן אויף מיר מיט רציחה. ער האָט געמיינט, אַז דאָס וויל איך אים עפּעס אָפּטאָן מיט אַ שפּרוך, און וויבאַלד איך האָב אים דערציילט ווי דער אמת איז, און האָב אים טאַקע אַרײַנגערימט אונדזערע וואויל-געלערנטע, אַז זיי ווייסן די קונץ, ווי מע פֿאַרשטעלט זיך, ווייסן אַלצדינג, שרײַבן איבער אַלצדינג און רעדן איבער אַלצדינג, האָט אים אָפּגעלאָזן דער כּעס. אַז איך האָב געזען, דאָס ער איז שוין נישט מער אין כעס און ער קוקט אויף מיר און שווייגט, האָב איך אים אַריינגערוקט אַ האַנט און געפרעגט ווי ער הייסט. איך הייס קאַשצי, ענטפערט ער מיר אונטער דער נאָז, אויפשטענדיג פון דער ערד, גלייכט אויס די ביינער, אַ שאָקל געבנדיג מיט דער טשופּרינע. אַזוי, קאַשצי, מאך איך שטארק פארוואונדערט מיט א שרעקענדיג הארץ, בייגענדיג זיך פאר אים מיט א קניפעלע כדי אים צו געפעלן. אז וואויל איז דעם וואס זעט אזא מענטשן ווי דו, וואס מיט אים קלינגט די וועלט, אפילו א מינדסט קינד קען אים שוין. קאשצי שאקלט צו מיר מיטן קאפ, א באווייז אז ער איז זייער צופרידן, און איך פויל מיך נישט און זאג אים אפ אלע שבחים זיינע אין די אויגן. אזוי ווי שטייט איבער אים געשריבן, און דערווייל טאקע מאך איך צו בלאטע די באבע יאגע מיט אנדערע די אלע חכמים און שטערנזעער וואס זיי קומען נישט צו זיין קנעכל און האבן דאס נישט אין קאפ וואס ער האט אין מינדסטן פינגער אלץ אויף דעם שניט טאקע ווי א תלמיד חכם א איד איז זיך נוהג קשצי האט הנאה געהאט און האט מיר געזאגט גאנץ פריינדליך, עס פרייט מיר זייער ר' איד וואס איך האב דיך נישט אויפגעגעסן בשעת דו ביסט געווען ביי מיר אין דער לאפע, בשעת איך בין געווען א חיה רעה, איז דאס פאר מיר א אידן אויפצועסן דער געשמאקסטער ביסן. דיין טריפה'נער מזל וואס דענסמאלט איז מיר דער בויך געווען איבערפול. נו גוט, אצינד קום לאמיר אויסטרינקען צוליב אזא גאסט.

זעט זיך ארויס א קלאר רויט פארביגע הויט, די גלידער ווי אפגעטאקטע, און עפעס א חן ליגט אין איטליכער באוועגונג זייערער, אויגן פייער, נעמען דורך און דורך, בריען די נשמה, צוקאכן דאס בלוט, און דאס הארץ ציט, ציט, גייט אזש אויס. אזויפיל שיינקייט, אזויפיל חן, איז דעם מענטשנס הארץ ניט אימשטאנד אויסצוהאלטן.

בלענדנדיג די אויגן מיט די פארבן פון א רעגנבויגן, מישן זיך אויס און ווערן בייטלעך, בייטלעך רויזן, אלערליי שיינע בלומען. קאשטשעי צעהיצט זיך, שפרינגט אריין צווישן די טענצערינס, אריינציענדיג מיך אויך אהין.

אויפוואכנדיג זיך אויף מארגן פרי מיט באגינען, האב איך מיר געפונען ליגנדיג אונטער א בוים, טאקע אויף דעם אייגענעם ארט וואס איך בין פריער דארט געפאלן. דער קאפ איז מיר געווען שווער אויפן הארצן נישט גוט און זייער צוטראגן. דאס עלפטע קאפיטל. ישראליק באקלערט די וועלט. א פריש געשמאק ווינטעלע האט פאמעליך געבלאזן און פון די וואלקנס פון שטורעם איז נישט געווען אפילו קיין זכר. דער אפגעטובלטער אויסגעצוואגענער וואלד איז געשטאנען ווי א חתן בחור אנגעטון אין א נייער גרינער זשופעצע, געמאכט ערשט איצט אין פרילינג, און געשיינט, געלויכטן ווי דער ליכטיגער מארגן שטערן וואס האט לויפנדיג פאראויס געבראכט די פרייליכע בשורה אז אט באלד קומט צו פארן די זון, די טייערע גילדענע מחותנת'טע, און די חתונה וועט זיך אנהייבן. אלץ ארום און ארום האט געלויכטן, געפינקלט, אלצדינג האט עפעס ווי זיך צוגעגרייט. די ערשטע ניט לאנג וויסטע שמוציגע ערד האט אויסגעזען איצט נאר א כלה, טאקע מיטן גאנצן פוץ, מיט דעם חן, מיט שיינע בוקעטן און קרענצלעך שמעקנדיקע בלומען.

און אין זיסן שטייגער זיינעם הערט זיך עפּעס באַוויינענדיקס, אַ צעגיסן זיך טיף פון האַרץ אין שטייגער, אין אַ געבעט, עפּעס נאָר טאַקע אַן אל מלא רחמים, וואָס די קלעזמער שפּילן חתן-כלה יתומים נעבעך אויף דער חתונה ביים באַדעקנס.

דאָס װײַבעלע דײַנס האָט װי אַ באַלעבאָסטע צורעכט געמאַכט דאָס הײַזל, צוגעגרײט אַ װײך פֿריש געלעגער און ליגט למזל אַצינד אין קימפּעט. אַרום און אַרום שמעקט מיט די זומער, דער װאַלד איז אָנגעטאָן אין דער יום-טובֿדיקער גרינער קאַפּאָטע, די ערד אין דער נײַער חתונה-קלײד קוקט אַרױס װי אַ כּלה צום כאַפּן הײס-װאַרעמע קושן פֿון חתן. און אָט אַצינד, אין אַזאַ צײַט גראָד, קומט דיר אױס צו שפּילן אַ פֿרײלעכס מיט אַ װײנענדיקס אין אײנעם?

אַן אָפּקלאַנג פֿון אַ שרעקלעכן ווינטער בשעת וואָגלענדיק זיך מיט איר אין גלות ערגעץ אין אַ פֿרעמד לאַנד. דו שפּילסט דעם וואַלד וואָס שײַנט אין דעם נײַעם גרינעם קאַפּעלושל זײַנעם אויפֿן קאָפּ, און אין ליבלעכן צוּווינטשעווען אים פֿילט זיך עפּעס אַ וויינענדיקע שטימע, אַ הספּד אויף די פֿאַריאָרנדיקע בלעטלעך זײַנע, וואָס פֿוילן וואַלגערן זיך נעבעך אין שטויב אים צו די פֿיס. און אונדזער ערד, דער אױסגעפּוצטער קאַלע מיט פֿרישע בלומען, ביסט דו מזכּר נשמות מיט אַ טרױער אױף אירע קינדערלעך, װאָס זי האָט זײ און באַגראָבט זײ אַלע יאָר. ביסט מיר ליב, דו װעלט-באַרימטער זינגער, דו סאָלאָװײ מײַנער! אָט דאָס טרױעריקע שטיקל אין דײַן זיסן שטײגער, אָט דאָס טאַקע רירט מיר בעסער פֿון אַלע דײַנע לידער. דען אויף צרות אין טרויער האָט דאָך די מאַמע מיך געהאַט, אין טרויער האָט זי מיר פֿאַרוויגט, און דאָס ליד פֿון צרות, פֿון לייד, מיט וועלכן זי האָט מיך פֿאַרשלעפֿערט, איז מיר געבליבן דאָס ליד, אוי וויי אויף דעם גאַנצן לעבן! וואָס געהער איך שלימזלדיקער מיר אָן מיטן פֿרילינג? וואָס פֿאַר אַ מחותּן בין איך עלנט מיט דעם גאַנצן יום-טובֿדיקן עולם, מיט דעם וואַלד דעם שיינעם, מיט דער פֿרישער בליִענדיקער נאַטור דאָ? דער וועלטס פרייד איז נישט אויף מיר געזאגט געווארן. אז לייט לעבן מיט נחת איז אויף מיר אויסגעגאסן א צארן. אז ביי זיי אין גאס איז א שמחה איז אין מיין געסל א געוואלד, בלוט, שריפות, פלאם פייער און רויך. אז א גרינווארג ווייזט זיך אין לאנד און שפיל פייגעלעך לאזן זיך הערן, גייט ביי מיר א סדרה תעניתים, יאמער און קלאג.

זיצט עלנד אַלײן פֿאַר זיך, דאָס קעפּל פֿאַרלײגט אונטערן פֿליגל, צײַטנװײַז דוכט זיך, זי שלאָפֿט, טוט זיך נישט קײן ריר, און צײַטנװײַז גיט זי אַ ציטער, עס שטעלט זיך איר פֿאָר דער זומער, גוטע טעג, װען זי האָט געװוּסט פֿון אַ לעבן צו זאָגן, געאַכט, געליבט איז זי געװען בײַ הענדלען איר מאַן, אַ הײכער, אַ שענער, אַ העלד, אַ יונג מיט שפּאָרן אױפֿן קאָפּ אַ קאַם װי אַ קיװער. הענדל איז געװען אין איר פֿאַרקאָכט. אלץ קוצעניו מוצעניו, ניט אפטרעטנדיג פון איר טאג און נאכט. אלע פרימארגן פלעגט ער זי ארויספירן פון קאטוך, און געשפאצירט מיט איר אויפן הייף און אין גערטנער, געגריבלט זיך, געשפילט זיך מיט איר אין זאמד, געזוכט, גענישטערט, און צוגעטראגן איר וואס ער האט געפונען דארט. אויף אלע ווייבער געזאגט געווארן אזא לעבן וואס זי האט ביי אים געהאט, זי האט זיך געלייגט, געקוואקעט און אויסגעפירט הינדעלעך, צען קינדערלעך מיט א מאל האט זי אויסגעפירט, א שיינעטשקע, פוכלינקע, געלינקע, באלד ביים ארויסקריכן פון אי, שטיקלעך שאלאכץ האבן נאך געקלעבט אויפן געזעסל, האבן זיי זיך שוין א שטעל געגעבן אויף די פיסלעך, א פיפס געטאן, שלום עליכם, הייסט עס אז אין דער וועלט אריין. די וועלט איז זיי געפעלן, א גוטע, א ליכטיגע, גאר א מחיה. נו, האבן זיי געלאכט לוסטיג, פרייליך, לויפנדיג אהין, אהער, וואוהין דאס הארץ גלוסט, וואוהין די אויגן טראגן. די מאמע איז איבערגליקליך, נעמט זיי ארונטער אונטער אירע פליגל, און שיצט זיי, ווארעמט זיי, און זיי דאנקען איר, פיפסענדיג גאר פריינדליך.

די קעכין שפאלט איר אויף דאס בייכל, נעמט ארויס די געדערעמלעך און טוט זיי א ווארף איר דער בידנער מאמע און דער קאץ וואס ליגט אויסגעצויגן אנטקעגן. פון אלע קינדער איז ציפעטשקען געבליבן איינס נאר, א יונג הענדל, קוים וואס האט זיך אים אויסגעשניטן דאס קעמעלע אויפן קאפ, אז ער איז אריין אין די פעדערן געווארן א בר מצוה, א בעל קריאה, הייסט עס, האט ער זיך אויפגעשטעלט און אויף א דין קולכל דאס ערשטע מאל געמאכט קוקעריקו, עפענטליך מיט א פאמפע, די מאמע האט זיך גאר געשמאלצן און געזאגט אמן, הלוואי תנה, געב דער הינערשער ברוך הוא וברוך שמו הלוואי זאל ער געבן דו זאלסט פארשטיין קרייען אויף טאג. ווי דער טאטע דיינער דער חכם. דאס גאנצע טרייסט אירס איז געווען אט דער תכשיט, ער און דער ליבער מאן אירער. זי האט נאך נישט פארלוירן די האפענונג צו זען פיל גוטס אין איר לעבן. נאך ברייט און טיף איז דער לאגל פון טרערן, זי האט אים נאך נישט אויסגעטרונקען אינגאנצן. אינדרויסן איז אסיענצייט. זי מיט דעם מאן מיט דעם קינד שפאצירן זיך ארויף אויף די גאס אין דרייען. זיי זוכן, שארן, פיקן און פלוידערן. ביים קומען אהיים, אוונטצייט, כאפט מען דעם מאן מיט דעם זון און מען בינדט זיי איר פאר די אויגן. שטוב מענטשן נעמען זיי אן ביי די פיסלעך און דרייען זיי איבערן קאפ. עס זיפצן, קרעכצן די געפענטעטע נעבעך, און יענע דרייען זיך, דרייען, דערנאך, אננעמענדיג ביים קאם, טוט מען זיי א שליידער אויף דער ערד. דער שוחט טוט א חיק, און ציפעטשקע בלייבט עלנד, אויס מאן, אויס קינד. עס רײַסט מיר דאָס האַרץ אױף דיר, אומגליקלעכע ציפּעטשקע! דו ביסט דאָך אַ הײמישע, באַ אונדז אין שטוב אַן אױסגעװאַקסענע, און פֿון אַלע מיני פֿײגל אױף דער װעלט ביסטו דאָך דו אַלײן מיר די באַקאַנטע! איך האָב זיך צוגעקוקט צו דײַן שטײגער-לעבן, זיך פֿאַראינטערעסירט מיט אַלצדינג, װאָס דו טוסט, װאָס דו מאַכסט, און זינט איך האָב דיר געזען זיצנדיק אַלײן, פֿאַרלײגט דאָס קעפּל אונטערן פֿליגל,

העכער. און איך, אַז אָך און װײ צו מיר, איך בין געפּרוּװט געװאָרן מיט אַלע, אױ, דורכגעגאַנגען זײ אַלע. שפּיל, סאָלאָװײטשיק, שפּיל, צעגיס זיך אין שטײגער, עס װיל זיך מיר אױסגיסן דאָ מײַן האַרץ, מײַן ביטער האַרץ. דער סאָלאָװײ קנאַקט, און עס טרעט מיר אַרױס פֿאַר די אױגן אַן אַנדער בילד, אַ פֿינצטערס, אַ טרױעריקס.

די פיס פארלייגט אונטער זיך. אט שווייגט זי, איז שטום ווי די וואנט, טוט זיך נישט קיין ריר. דער קאפ אראפגעלאזט, די אויגן אויסגעשטעלט, קוקן פארגליווערט אין איין זייט. און אט ווערט זי פארציטערט, כאפט זיך אן ביים קאפ, יאמערט און קלאגט, נישט דערויף וואס זי איז ארים קלאגט הינדע. צום דלות איז זי שוין געוואוינט. תענוגים האט זי קיינמאל נישט פארלאנגט, נאך זיי נישט געבענקט, זיך באנוגנט מיט דעם ביסל וואס זי האט פון איר ארבעט פארדינט. אויף איר זון, אויף איר לעצט פארלארן קינד, אט אויף וואס זי קלאגט. פינף זין האט הינדע געבוירן, און אלע נאר אויף צרות. דעם עלטערן האט מען פאר א רעקרוט גענומען,

אוי האט ער זיך נעבעך אנגעליטן ביז די כשר'ע נשמה איז אים ארויס. דער דריטער איז געווארן א קדוש. ניט א ווילדע חיה, ניט א וואלף, א בער, האט אים פארצוקט, אים האבן געהארגעט מענטשן, פלייש און בלוט ווי ער. עפעס א בייזע מהומה, א שגעון איז אויף דער וועלט געקומען.

געפּיקט, געגעסן, זיך געשפּילט, לעבעדיק, פֿריילעך, געלאָפֿן, געדרייט זיך אַהין און אַהער, גלײַך ווי זיי וואָלטן באַקאַנט געווען מיט דער וועלט שוין אַ צײַט, מיט דער וועלט שוין אַ צײַט, וויסן אַלצדינג וואָס מען באַדאַרף און וואָס מען האָט צו טאָן. זײַנע עופֿעלעך האָבן געלעבט, געוווּסט פֿון אַ יוגנט, געוווּסט פֿון אַ יוגנט און ווויל באַקומען איז זיי די יוגנט. הינדעס קינדער אָבער, אַז אָך און װײ צו זײער קומען אױף דער װעלט. מיט זײ אינאײנעם זענען געקומען זײערע יסורים, קרענק און אַלערלײ װעטאָגן, בױכװעטאָג, צײן-װעטאָג, פּאָקן, מאָזלען, סקאַרלאַטינע. גענוג זײַנען זײ נעבעך אױסגעשטאַנען אין צרות, אַ שטראָף פֿון גאָט, ביז עס האָט זיך געעפֿנט די אױגעלעך און דערזען פֿאַר זיך אַ װעלט. איז װיבאַלד נאָר זײ האָבן זי דערזען און געװאָלט אַ ביסל זיך שפּילן, צעפֿירן די הענטעלעך, איז אױף זײ אַרױס אַ צאָרן, אַ װײטאָג, אַ שטראָף פֿון מענטשנס הענט. קינדער האָבן הינדע מגדל געװען מיט פֿיל מי, מיט צער, פֿאַרבראַכט אױף זײ אין צרות טאָג מיט נאַכט און קױם אױסגעהאָדעװעט, נעמט מען זײ בײַ איר אַװעק. נישט קײן מאַמע איז זי, נישט קײן רעכט אױף אירע קינדער האָט זי, נאָר אַ דינסט איז זי, די מלאך המוות איז אין דעם עולם'ס א דינסט, א שפחה כנענית הייסט עס, וואס זי און די קינדער אירע געהערן נישט זיך. יו העוו ריעטשט די ענד אוו דיסק טו, פליז גאו אן טו דיסק טרי. איר האט נאר וואס געהערט נאך איינס פון אונזערע רעדנדיקע ביכער, רעקארדירט אין דער אידישע פאלקס-ביבליאטעק אין מאנטריאל, און דיגיטיזירט און באנייט דורכ'ן אידישן ביכער-צענטער אין אמערסט, מאסעטשוסעטס.